אקעי יעצט הייבט זיך אן די מעשה וואס מען גייט טאקע כורת זיין ברית אויף די תורה וואס מען האט יעצט געלערנט, מען גייט טאקע מקבל זיין, מען גייט מקבל זיין באלה בשבועה בארורים און אלע מיני סארט וועגן, עס איז דא אפאר סארט אפאר סטעפס, ווייטער די פרשיות זענען נישט געשריבן אין קלארע סדר מען זאל קענען קלאר ארויסקומען און גיין על סדר הפרשיות. אנדערע צייט וועט מען קענען אויספיגערען די מעשה איין סטעפ נאך א סטעפ וואס ס'גייט אבער על כל פנים דאס איז איין וועג וואס קען ערשטע סארט וועג כריתות ברית וואס אונז לערנען וואס איז שוין געשטאנען אין די אמת ווער ס'געדענקט אין פרשת ראה פאר די גאנצע ליסט פון מצוות האט זיך דארט אנגעהויבן געזאגט אז מ'גייט ראה אנכי את הברכה ואת הקללה עסט מאכן די ברכה על הר גריזים ואת הקללה על עיבל און יעצט דא פירט מען אויס ווי אזוי מ'גייט פונקטליך די גייט די מעמד כריתות ברית. קומט משה וזקני ישראל און ער הייסט די עם, ער זאגט זיי וואס זיי גייען טון ווען זיי גייען אריבער גיין די ירדן, הערסט אויס און זאג דיך, עסט קומען די אנדערע זייט ירדן, עסטו טון אזוי, זאלסט אויפשטעלן גרויסע שטיינער צו לייגן סיד און אויף דעם סיד עסטו שרייבן די גאנצע תורה, בפשטות מיינט עס אפשר די אלע מצוות וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט, אפשר גאנץ ספר דברים, דא פארשידענע פירושים, אפשר די גאנצע תורה ממש, אבער לאמיר זאגן די פשוט'סטע פשט, די מצוות וואס מיר האבן יעצט געלערנט, כדי זאלסט קומען די לאנד וואס די אייבערשטער האט דיך טאקע געגעבן אזוי ווי אונז לערנען דאס איז די תנאי, און ממילא ווען ווי עסט עס מאכן די די שטיינער ווי עסט לייגן הר עיבל און דארט עסט מאכן נאך א זאך עסט מאכן א מזבח מזבח דא הלכות מזבח מזבח אבנים און אזוי ווייטער אויף דעם מזבח עסט מאכן עולות שלמים ושמחת דאס שוין לפני ושמחת לפני השם אלוקיך און אויף די שטיינער עסט שרייבן די תורה ווארט פון דעם מזבח איז לכאורה אזוי ווי אונז האבן געלערנט שוין אין פרשת משפטים אזוי מאכט מען א כריתות ברית כריתות ברית אזוי ווי די צייט פון כריתות ברית ושמחת איז דאס יעדער קהל צוזאמען אז אידן עסן א קרבן ברענגען א קרבן מאכט א עולה און א שלמים דאס כביכול מען עסט א סעודה מיט די אייבערשטער דאס איז פארט פון די כריתות ברית על התורה, איז דא אזוי ווי צוויי פארטס, ס'דא כריתות ברית בין ישראל ובין ה', דורך די מזבח, און ס'דא די כריתות ברית כאילו די כלל ישראל איז מקבל, מען שרייבט אויף גרויסע שטיינער די תורה, און מ'גייט זעהן מ'גייט מאכן די ארורים, דאס איז לכאורה אזוי ווי נאך א עספעקט, נאך א פארט פון אזוי ווי מ'קען זאגן אזוי ווי די כתובה אדער די שטר וואס מ'שרייבט דערויף די ברית, אדער סתם ס'גוט מ'שרייבט דערויף די תורה, יעדער זאל עס קענען זעהן, זאל עס קענען וויסן, זאל נישט זאגן אז מ'האט נישט געוואוסט, ס'נישט געשטאנען און אזוי ווייטער. און דאס דא נאכאמאל ענליך א זייער ענליכע דרשה וואס האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק איך ווייס נישט פארוואס עס שטייט נאכאמאל אפשר איז דאס דארט דעמאלטס האט משה רבינו געזאגט דא שטייט וידבר משה והכהנים הלוים איך ווייס נישט ווען די וידבר איז אפשר דאס וידבר איז טאקע ווען זיי גייען כורת זיין די ברית דעמאלטס קענט איר דאס זאגן הסכת ושמע ישראל יא רבותי הערטס אויס היום הזה נהיית לעם ושמעת בקול ועשית מצוותיו דאס איז זייער א די זעלבע זאך וואס מיר האבן געלערנט שוין געזאגט פריער היום הזה נהיית לעם דא שטייט נאכאמאל לכאורה דאס איז די בפועל ממש ווען עסט מקבל זיין די ברית מיט הר גריזים און הר עיבל דעמאלטס איז נהיית לעם און די דורך די תנאי פון היטן די מצוות און אייבערשטער וועט היטן דעם אקעי יעצט לערנען אונז פונקטליך סדר המעמד סדר המעמד פון הר גריזים און הר עיבל עס גייט אזוי. קודם כל, עס גייט צוויי בערג, מען צוטיילט די שבטים אויף די צוויי זייטן, אויך זייער אינטערעסאנט פארוואס די שבטים האבן זוכה געווען צו זיין אויף די זייט יענע אויף יענע זייט, נישט דא קיין קלארע פשט קיין וואס איז פשוט צו זאגן אבער דאס איז אלה יעמדו לברך את העם ואלה יעמדו על הקללה ווייטער נישט לקלל את העם ווייל עס איז נישט קל, די קללה איז בעצם די טייטש דאס ווי א אלה, דאס הייסט מען איז מקבל מען איז מקבל אויף זיך אז אויב מען וועט נישט פאלגן די תורה וועט מען זיין ראוי לקללה, דאס איז אזוי ווי אלעמאל אין די תורה, מען איז זיך מקבל א שבועה באלה, שבועת אלה אדער דברי הברית באלה. ס'מיינט נישט פאר דעם שטייט לברך, א ברכה וויל מען, אבער יעמדו על הקללה איז נישט יעמדו לקלל את העם חס ושלום נאר יעמדו לקבל עליהם את הקללה אויב ס'וועט זיין פארקערט. איז דאס איז די זעקס שבטים שמעון ולוי יהודה יששכר יוסף ובנימין אויף איין זייט, ראובן גד אשר זבולון דן נפתלי אויף די צווייטע זייט אויף די קללה, יעצט וואס איז די סדר הברכות והקללות, רעכנט די תורה אויס, צוועלף קללות און אזוי ווי רש"י זאגט אז מען דארף זאגן די ברכה אויך אבער על כל פנים ווי כ'זאג ווייטער די עיקר וואס מ'איז מקבל די שטארקייט פון א קבלה אזוי ווי איינער מאכט א שבועה פאר א חבר זאגט אויב איך וועל דאס נישט טון זאל קומען צו מיך אזא און אזא עונש מיינט מ'זאגט ארור און יעדער איינער זאגט אמן דאס איז די סדר וואס מ'איז זיך מקבל אויף זיך אזוי ווי מ'לערנט ביי די סוטה ואמרה האשה אמן אמן דאס איז אפשר די איינס אנדערע מאל וואס עס שטייט אמן אין די תורה. און דאס הייסט אמן איך בין מקבל אויף אז אויב זאל איך טון אזוי וועט זיין ארור איז וואס איז די ארורים מען קען מדייק זיין פארוואס פונקט די זאכן האט מען געמאכט ארורים דאס איז נאך א גאנצע שמועס מען דארף טראכטן פארוואס פונקט די זאכן אבער ס'דא צוועלף זאכן קעגן די צוועלף שבטים די ערשטע זאך איז איינער מאכט א פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר ס'זעהט אויס איינע פון די זאכן לפחות איז א קו וואס מען קען זעהן ביי אפאר פון זיי איז ושם בסתר דאס הייסט ווען ס'איז א מענטש מאכט זאכן באופן נגלה יעדער איינער קען זעהן קען מען רופן די בית דין, מ'האט געלערנט פריער גאנצע הלכות ווען מ'מאכט דא יא אן עיר הנדחת זאלסטו ברענגען די בית דין מ'וועט מאכען זאכען אבער איינער מאכט בסתר וואס דארף אויף דעם דארף מען מקבל זיין פערזענליך כדי כלפי גאט כ'זאל זיין ארור איך זאג צו אז כ'וועל נישט טוהן בסתר אויכעט נאכדעם איז דא מקלה אביו ואמו מסיג גבול רעהו ווייטער איז א זאך וואס מ'קען גיין ביינאכט און רוקען די בארדער צווישען איין פענס וואס מ'האט געלערנט פריער די לא תסיג גבול רעך עס גיין וואס איז א סארט גניבה אבער ס'איז א סארט גניבה אזוי ווי שטילערהייט מ'קען נישט וויסען משגה עור בדרך. מטה משפט גר יתום ואלמנה שוכב עם אשת אביו שוכב עם כל בהמה שוכב עם אחותו שוכב עם חותנתו מכה רעהו בסתר ווייטער איז ממש אזוי ווי ס'איז דא פסל ומסכה בסתר איז דא אויך מכה רעהו בסתר לוקח שוחד להכות נפש דם נקי און באופן כללי אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם האט ער אויסגעפירט כאילו אזוי ווי א קעטש אלל יא נאכדעם וואס מ'זאגט די אלע פרטים איז באופן כללי ווער ס'וועט נישט פאלגן די גאנצע תורה ס'דא אפשר נאך נקודות יקים את התורה איז עפעס א ספעציעלע קבלה על התורה אויף דעם אלעס זאגט מען אמן.